ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ה, עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, עוברת על דת, די גמרא זאגט דאך אין כתובות, אויב עוברת על דת יהודית, זי איז נישט קיין צנועה,

מי אמרינן, צי זאגן מיר, כיוון דעוברת על דת היא, איז דאך א מצוה זאל איר גט'ן, לא בעיא התראה, דארף מען איר נישט ווארענען, או דילמא אדער תיבעי התראה, מען זאל איר ווארענען, אפשר וועט זי תשובה טון, דאי הדרה בה, אז זי טאן תשובה, תהדר בה, וועט זי טאן תשובה, וועט זי נישט האבן שאדן די כתובה. זאגט די גמרא תא שמע, כ'ל דיר ענטפערן, האמיר געלערנט אין דער משנה ארוסה אז ס'נאר געווען אין איר קידושין, ס'איז נישט געוועזן קיין חופה אדער שומרת יבם, א שומרת יבם לא שותות, טרינקען נישט די מים המאררים, ולא נוטלות כתובה. און קיין כתובה נעמען זיי ניט, דאָס הייסט, אויב קינא לה הארוס אָדער קינא לה היבם, פארלירט זי, און שלא תסתר עם פלוני, און זי האָט עובר געווען אויף דעם קינוי, פארלירט זי די כתובה. ווייזט אויס, מישתא הוא דלא שתיא, טרינקען טרינקט זי נישט, הא קנויי מקני לה, אָבער וואָרענען טוט מען איר וואָרענען. למאי? לגבי אויב ווידער זי טרינקט נישט, וואס דארף זיין דער קינוי? לאו מיינסטו דען ניט להפסידה כתובתה, כדי זי זאל האבן שאדן די כתובה. זעה איך דאך פון דעם אז ווען קאן זי האבן א שאדן די כתובה דווקא, מען האט פריער געווארנט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא ניין, אין אמת'ן קען זיין עוברת על דת אפילו מען האט נישט געווארנט פארלירט זי די כתובה, פארוואס דארף מען דא א ווארענונג לאוסרה עליו אז אויב זי'ט עובר זיין אויף דעם קינוי וועט זי ווערן גע'אסר'ט אויף אים? רב פפא אמר, רב פפא זאגט, דעריבער דארף מען ווארענען, להשקותה כשהיא נשואה, טאקע דעמאלט ווען זי איז אן ארוסה קען זי נישט, קען מען איר נישט געבן צו טרינקען, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ווי די משנה דערמאנט,

אויב זי תסתר עם פלוני ווען זי איז אן ארוסה, זאל מען איר געבן צו טרינקען. אבל מקנין לארוסה, מען קען איר ווארענען להשקותה כשהיא נשואה, אז אויב תסתר לאחר נישואין וועט זי טרינקען דורך דעם קינוי פון אירוסין. אמר רבא, האט רבא געזאגט תא שמע, איך וויל זיך פושט זיין די שאלה וואס מען האט פריער געפרעגט אויף עוברת על דת, וואס דער דין איז אויב פארלירט די כתובה צו מען דארף ווארענען צו נישט, האט מען געלערנט אלמנה לכהן גדול, א כהן גדול האט גענומען אן אלמנה פאר א פרוי און האט איר געווארענט אל תסתר עם פלוני צו גרושה וחלוצה לכהן הדיוט,

ולא נוטלות כתובה, די כתובה באקומען זיי נישט, מישתא הוא דלא שתיא, טרינקען טרינקען זיי נישט, הא קנויי אדער ווארענען, מקני להו טוט מען זיי ווארענען, ולמאי, אויב מען טרינקט מען גיט איר נישט צו טרינקען די מים המררים, פארוואס דארף מען איר ווארענען? אי לאוסרן עליו וועסטו זאגן צו אסר'ן אויפ'ן מאן, הא אסירן וקיימן, זענען דאך סייווי אסור.

אמר רב יהודה מדיסקרתא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וועלן מיר זאגן אז מען קען האבן שאדן די כתובה אפילו אן התראה, איי פארוואזשע דארף מען דא א אלמנה לכהן גדול ווארענען לאוסרה כדי מען זאל איר אסר'ן? לבועל אויף דעם בועל. כבעל, אזוי ווי עס איז ווערט גע'אסר'ט צום מאן, אויב ס'איז געווען סתירה נאך די קינוי, אזוי ווערט זי גע'אסר'ט לבועל. דתנן, ווי מיר האבן געלערנט, כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל. אמר רב חנינא מסורה, האט רב חנינא פון די שטאט סורה געזאגט, תא שמע, איך וועל א ראיה ברענגען, אז א עוברת על דת דארף האבן התראה

פון ארוסה ושומרת יבם צו די וואס האבן געברענגט א ראיה פון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, פארוואס האבן זיי נישט געוואלט א ראיה ברענגען פון דא? דא שטייט דאך בפירוש אז דער ווארענען איז לפוסלה מכתובתה. דילמא קען זיין פון דא נישט קיין ראיה פאר עוברת על דת, שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, דלית לה אימתא דבעל כלל. דעריבער זאגט מען דארטן מען דארף ווארענען ווייל אויב זי האט זיך נישט קיין מורא פאר די מאן. דעריבער זאגן מיר אויב מען האט נישט געווארנט די בית דין קאנט זיך א נישט ווייל זי האט נישט קיין אימתא דבעלה איז נישט דא קיין ווינדער אויב עוברת על דת דעמאלט רופט זיך עס נישט אן קיין פריצותא יתירתא אבער דארטן ווי בעלה אצלה און זי האט נישט קיין מורא פאר אים. און זי איז עוברת על דת, דאס איז פריצותא יתירתא, קאן זיין אז אפילו מען וועט נישט ווארענען האט זי אויך שאדן די כתובה. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, עוברת על דת, זי איז עובר על דת, זי פירט זיך נישט צניעות'דיג,

או דילמא, אָדער כיון דקפיד קפיד, װײַל איז דער סדר איז דאָך, מע זאָל מקפיד זײַן. זאָגן מיר, אַז ס'איז קפּידה, ער טאָר נישט װאױנען מיט איר, ער מוז איר גטן. זאָגט די גמרא, תא שמע, כ'װעל דיר ענטפֿערן. מיר האָבן געלערנט, ואלו שבית דין מקנא להן, די פֿרױען, זאָגן מיר, אז נישט דער מאן טוט צו ווארענען אל תסתרי עם פלוני, נאר די בית דין טוט ווארענען, מי שנתחרש בעלה, אויב דער מאן איז געווארן א חרש, או נשתטה אדער א שוטה, או שהיה חבוש בבית אסורים אדער איז געווען אין תפיסה, ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן רצה בעל לקיימה מקיימה, אפילו דעמאלט ווען זי איז עובר על דת אז דער מאן וויל מיט איר וואוינען קען מען מיט איר וואוינען? פארוואס זשע זאל די בית דין איר ווארענען? עבדי בית דין מידי, מאכט די בית דין א זאך דדילמא לא ניחא ליה לבעל אפשר די מאן נישט צופרידען וויאזוי קען איך ווערן א שליח פאר די מאן א זאך וואס איז פאר אים א חוב ער וויל דאס נישט די כלל איז דאך אין חבין לאדם שלא בפניו און ווען איך זעה אז איך ווער א שליח שלא בפניו. איז א סימן אז אויב די פרוי פירט זיך מיט אזא מין פירונג, א פריצות'דיגע פירונג, טאר דער מאן סייווי נישט מיט איר וואוינען, ער קען דאס נישט מוחל זיין. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה. סתמא דמילתא איז סתם פון דער זאך, כיוון דעוברת על דת היא, אויב זי איז עוברת על דת, מינח ניחא ליה, נעמען מיר אן אז מסתמא איז דער מאן ניחא אז מען זאל איר ווארענען. איבעיא להו, די בני הישיבה האבן געפרעגט א שאלה, בעל שמחל על קינויו, קינויו מחול או אינו מחול? דער מאן האט מוחל געווען, פריער האט ער איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני, נאכער איז ער מוחל, צי זאגן מיר דאס ווערט אויס קינוי? איז דא ווייטער א מחלוקת אין גמרא, איין מאן דאמר לערנט אז מען מיינט לגבי ס'רעדט זיך קודם סתירה, אז דאס ווערט אויס קינוי איז אפילו תסתרי עם פלוני, זאגט מען אויכעט ווערט זי נישט גע'אסר'ט, ווי וועט אבער זיין אז ס'איז שוין געווען סתירה נאך די קינוי, קען מען שוין נישט מוחל זיין ווייל זי איז שוין געווארן גע'אסר'ט, און איין מאן דאמר לערנט אז די שאלה איז אויכעט לאחר סתירה, וואס די סתירה איז געווען נאך דעם קינוי, צי זאגן מיר ער קען מוחל זיין, ממילא איז געווען סתירה אן קינוי ווערט זי נישט גע'אסר'ט, י ה אויב דארף איך דעמאלט זאגן אז די שאלה גייט נאר אויב איך זאג עוברת על דת שרוצה לקיימה מקיימה, ווייל אויב איך וועל זאגן לא ראוי אז ער קען איר נישט האלטן טאָר ער דאָך בכלל נישט האַלטן אָן דעם טעם פֿון קינוי, טאָר ער דאָך איר נישט האַלטן מיט דעם אָ, װאָס זי איז עובֿרת על דת, נאָר אױב מיר זאָגן, עובֿרת על דת שרוצה לקיימה, מקיימה, און װען איז דאָס גערעדט געװאָרן אפֿשר אָן קינוי, אָבער דאָרט װוּ ס'איז דאָ קינוי און סתּירה, קען זײַן, אַז ער קאָן איר נישט האַלטן. ווייל ער קען נישט מוחל זיין די קינוי, אדער ניין, ער קען יא מוחל זיין דעם קינוי, איז זי נאר עוברת על דת, און עוברת על דת שרוצה לקיימה מקיימה. מי אמרינן צי זאגן מיר בקינוי דבעל תלא רחמנא, אזוי אויך מיט נסתרה אליין, וואס נסתרה? עם איש אחר ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויפן מאן, פארוואס ווערט זי גע'אסר'ט? וואס דער מאן האט געווארנט, ובעל הא מחיל ליה לקינויו, דער מאן האט זיך מוחל געווען, דעריבער ווערט זי נישט גע'אסר'ט, או דילמא אדער כיוון דקנה ליה מעיקרא, ווייל ער האט איר פריער געווארנט אל תסתרי עם פלוני, לא מצי מחיל ליה, קען ער דאס נישט מוחל זיין, קען ער נישט מוחל זיין דעם קינוי. תא שמע.

און דבדיה איז דער דין אז בית דין טוט איר ווארענען, ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אויב דער מאן האט מוחל געווען אויף דעם קינוי איז עס מוחל געווען, עבדינן מידי זאל איך גיין טון א זאך דאתי בעל מחיל ליה, וואס דער מאן וועט קומען ער וועט מוחל זיין, איז דאך דא א בזיון פון בית דין, אט די בית דין טוט ווארענען כדי אויב ס'וועט זיין נסתרה זאל זי זיין אסור צום מאן. און ער קומט צו גיין און ער נעמט אראפ דעם קינוי פון דעם בית דין. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה. קען זיין ער קען מוחל זיין. איי פארוואס טוט די בית דין ווארענען? סתמא דמילתא, סתם פון דער זאך, אדם מסכים על דעת בית דין. מיר נעמען אן. אז ער וועט מסכים זיין און ער וועט נישט מוחל זיין. זאגט די גמרא, תא שמע, איך וועל א ראיה ברענגען ער קען נישט מוחל זיין, האט מען געלערנט, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, מען גיט אים איבער צוויי תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך, טאמער וועט ער קומען עליה בדרך און ער טוט מיט דעם א איסור, ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אז ער איז מוחל אויף דעם וואס ער האט איר געווארנט, איז עס א גוטע מחילה? אויב אזוי, לחליה זאל ער מוחל זיין לקינויה ולבעול, פארוואס איז אסור ער זאל קומען אויף איר? ענטפערט די גמרא, מאי שנא תלמידי חכמים, ווייסטו פארוואס איך טוה איבערגעבן תלמידי חכמים? אויפן וועג ווען ער פירט איר אין ירושלים טוה איך איבערגעבן שני תלמידי חכמים דגמירי וואס זיי ווייסן די הלכה, דאי בעי למיבעל, אויב ער וועט ווילן בועל זיין אמרי ליה וועלן זיי זאגן צו אים, ס'איז אסור אויף דיר, נאר ס'איז דא א עצה, אחליה לקינוייך, טו מוחל זיין דאס וואס דו האסט איר געווארנט, ובעלה, דעמאלט וועט זי זיין מותר צו דיר. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'זיך פושט זיין אז ער קען מוחל זיין. דאמר רב יאשיה, רב יאשיה האט געזאגט, שלושה דברים דריי הלכות סח לי האָט מיר דערצײלט, זעירא מאנשי ירושלים, זעירא װאָס איז געװען פון די אײנװאױנער פון ירושלים, אײן הלכה, בעל שמחל על קינויו, קינויו מחול, אז דער מאן האָט מוחל געװען אױף דעם װאָס ער האָט איר געװאָרנט אל תסתרי עם פּלוני איז עס מוחל געװען. און נאָך א דין, וזקן ממרא, זקן ממרא מײנט מען, ער טוט קריגן אױף די סנהדרי גדולה, ער פסק'נט אנדערש פון זיי, איז דער דין מיתתו בחנק, איז שרצו בית דין למחול לו, אז דער בית דין וויל אים מוחל זיין מאכן לו קענען זיי אים מוחל זיין, און מען זאל אים נישט געבן קיין חנק. און דער דריטער דין איז ובן סורר ומורה, וואס דער דין איז דאך ס'קומט סקילה, שרצו אביו ואמו למחול לו, אז דער פאטער און דער מוטער ווילן מוחל זיין, מאכן לו, קענען זיי מוחל זיין. כשבאתי אצל חברי שבדרום, ווען איך בין געקומען צו מיינע חברים אין דרום, און כ'האב זיי איבער געזאגט די דריי הלכות וואס האט מיר געזאגט זעירא פון ירושלים, על שניים הודו לי, אויף צוויי האבן זיי מיר מודה געווען, אז בעל שמחל על קינויו קינויו מחול. און בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו, ועל זקן ממרא לא הודו לי, ביי זקן ממרא האבן זיי מיר נישט מודה געווען, שלא ירבו מחלוקת בישראל, כדי עס זאל נישט זיין קיין סאך מחלוקת'ן ביי אידן. דעריבער איז מען מחמיר ביי זקן ממרא אז מען זאל נישט קענען מוחל זיין, ווי שטייט דארט למען ישמעו ויראו. שמע מינה איז פון דעם א ראיה, בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אז דער מאן כאטש ער האט איר פריער געווארנט, דאך קען ער עס מוחל זיין. שמע מינה ס'איז א ראיה. פליגי בה רב אחא ורבינא, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב אחא מיט רבינא. חד אמר איינער זאגט ווען איז די דין אז די מאן קען מוחל זיין אויף דעם קינוי קודם סתירה מחול פאר דעם וואס נסתרה עם פלוני דעמאלט קען ער מוחל זיין אבער לאחר סתירה אויב ס'איז שוין געווען סתירה אויכעט נאך דעם קינוי און נסתרה עם פלוני אינו מחול קען ער נישט מוחל זיין ווייל דעמאלט איז זי שוין געווארן אויף אים גע'אסר'ט קען ער שוין נישט מוחל זיין. וחד אמר און איינער זאגט לאחר סתירה נמי מחול אפילו נאכדעם ווי נסתרה עם פלוני נאך די קינוי קען ער אויך מוחל זיין דאס וואס ער האט איר געווארנט און מסתברא דער שכל זאגט כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט אינו מחול אז לאחר סתירה קען ער נישט מוחל זיין. ממאי? פון וואנען ווייס איך אז לאחר סתירה קען מען ניט מוחל זיין, מדקא מהדרי רבנן לרב יוסי, פון דעם וואס די רבנן זאגן האבן גענטפערט צו רב יוסי, פון דעם אויך קען איך וויסן אז לאחר סתירה האט מוחל געווען אויף דעם קינוי איז אינו מחול. דתניא האבן מיר געלערנט פריער שטייט אין די משנה אז דעמאלט ווען ער גייט מיט א פרוי אראפ אין ירושלים גיט מען איבער צוויי תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, בעלה נאמן עליה מקל וחומר, די מאן איז באגלייבט פון א קל וחומר. מה דאך נידה? שהי' בכרת וואס דארטן איז א איסור כרת, דאך זאגן מיר בעלה נאמן עליה טו איך גלייבן דעם מאן ער מעג זיך מייחד זיין, מיט אשתו נידה, סוטה שהי' בלאו א סוטה וואס איז אסור צו מאן איז דאך נאר מיט א לאו איך לערן עס אפ פון פסוק אחרי אשר הוטמאה איז מען מרבה סוטה שנסתרה. לא כל שכן אז ס'איז א לייכטער איסור, איז אוודאי און אוודאי טו איך אים גלייבן. אמרו לו האבן די חכמים צו אים געזאגט, פון נידה נישט קיין ראיה אויף סוטה. אם אמרת בנידה, ווייסטו פארוואס בנידה איז בעלה נאמן עליה, און מען מעג זיך מיט איר מייחד זיין מיט אשתו נידה, שכן יש לה היתר, ווייל שפעטער ווען זי וועט זיך טובל'ען וועט זי זיין צו אים מותר, תאמר בסוטה שאין לה היתר, אבער סוטה שאין לה היתר, דעמאלט זאגן מיר גלייב איך אים נישט. ואי אמרת אויב דו וועסט לערנען לאחר סתירה מחול, אז ער קען מוחל זיין אפילו נאך דעם א אז ס'איז שוין געווען קינוי און אויכעט סתירה, משכחת לה דיש לה היתר, איז דאך ביי סוטה אויך דא א היתר, דאי בעי, ווען ער וויל מחיל ליה לקינוי קען ער מוחל זיין וואס ער האט איר פריער געווארנט ובועל אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה, לאחר סתירה אינו מחול, אז אויב ער איז מוחל דאס וואס ער האט איר געווארנט לאחר סתירה, קען ער ניט מוחל זיין. אין דער משנה האט מען געלערנט מתו בעליהן עד שלא שתו, ס'איז געווען קינוי סתירה, און דער מאן איז געשטארבן איידער מען האט זי געגעבן צו טרינקען. בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, נוטלות כתובה, זיי נעמען די כתובה ולא שותות, טרינקען דארף מען ניט. כאטש לכאורה דארף איך דאך מברר זיין צו זי איז אסור צום בועל צו נישט, אבער עס שטייט דאך אין פסוק והביא האיש את אשתו, און דא אז ס'איז נישט דא די איש איז אינה שותה, און די בית הלל זאגן ווייל לא שותות דעריבער נעמען זיי נישט. די כתובה, פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי, אין וועלכע סברא קריגן זיך די בית שמאי מיט די בית הלל? בית שמאי סברי, די בית שמאי האלטן, שטר העומד לגבות, דער שטר וואס מען דארף איינמאנען, וואס די נכסים זענען משועבד צו דעם שטר, כגבוי דמי. איז שוין גלייך כגבוי. ס'איז גלייך ווי דער בעל השטר איז שוין מוחזק אין די נכסים, זיין חזקה איז מער ווי חזקת הלוה, דעריבער ווייל די נכסים שטייען אין איר רשות, זענען די יורשי הבעל די תובעים, און המוציא מחבירו עליו הראיה דארפן די יורשי הבעל ברענגען א באווייז אז זינתה בסתירה זו דעמאלט וועט זי פארלירן די כתובה, ווייל ווער איז די מוציא מחבירו? די מוציא מחבירו איז די יורשי הבעל ווילן מוציא זיין פון איר, ווייל די שטר העומד לגבות כגבוי דמי, די נכסים שטייען מער אין איר רשות.

המוציא מחבירו עליו הראיה, דעריבער זאגן מיר, די נכסים זענען דאך ווידער זיכער אין זייער רשות, און זי איז א ספק, אין ספק מוציא מידי ודאי דארף זי ברענגען א באווייז אז ביי דער סתירה לא זינתה, און כל זמן זי האט נישט קיין זיין באווייז באקומט זי נישט די כתובה. תוספות זאגט, דאס האט נישט קיין שייכות צו דעם דין וואס ווערט דערמאנט כל העומד לבצור כבצור דמי, אז דאס וואס שטייט מען זאל אפרייסן איז גלייך ווי ס'איז שוין אפגעריסן, צי ס'איז דא א מחלוקת ביי צמר כל העומד לגזוז צי כגזוז דמי, צי כל העומד לזרוק די דם קרבן וואס שטייט לזרוק איז שוין כזרוק דמי. עס האט נישט קיין שום שייכות. דא ווילן אלע לערנען לאו כגבוי דמי און העמד ממון בחזקת בעליו, אזוי ווי די בית הלל זאגן, ווייל וויאזוי קען מען מוציא זיין, איז דאך נאר מיט דיונים, פאסט זיך נישט צו זאגן ס'איז שוין גלייך כגבוי, ס'איז דאך נישט בידו, אבער דארטן די אלע זאכן, ווייל עס איז דאך בידו לבצור.

לערן איך טאקע לויט יעדן איינעם אז א שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי. רש"י עמוד א' די לעצטע זיבן שורות במאי קמיפלגי, איזה טעם נותנים לדבריהם, וועלכן טעם גיבן זיי צו זייערע ווערטער, פארוואס, וואס איז דער טעם פון די בית שמאי אויב מתו בעליהן, נעמען זיי די כתובה און דער טעם פון בית הלל אז זיי נעמען ניט די כתובה. בית שמאי סברי, די בית שמאי לערנען, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. מי שיש לו שטר חוב על חברו, אז איינער האט א שטר חוב אויף זיין חבר, ושיעבד לו בו נכסיו, און ער האט משעבד געווען די פעלדער, איז מוחזק בעל השטר בנכסים, איז דער בעל השטר,

זיי ווילן פון איר מוציא זיין די נכסים וואס זיי שטייען אין איר רשות, דארפן ברענגען א באווייז, ועליהן להביא ראיה, זיי דארפן ברענגען א באווייז, שזינתה בסתירה זו, אז זי האט מזנה געווען ביי דער סתירה, ואבדה כתובתה, זי האט פארלוירן די כתובה. אבער די בית הלל סברי, די בית הלל לערנען, לאו כגבוי דמי, אז די נכסים שטייען נישט אין איר רשות. נאר זיי שטייען אין רשות פון יורשי הבעל, והויא לה היא תובעת מספק, זי מאנט, אבער ווער זאגט עס קומט איר, ס'איז דאך א ספק, דדילמא קען זיין זנאי, זי האט מזנה געווען ביי דער סתירה האט זי דאך פארלוירן די כתובה דעמאלט, הילכך דעריבער, אינהו ודאי, דאס איז דאך א זיכערע זאך אז די נכסים שטייען אין רשות פון יורשי הבעל, והיא ספק, און זי איז א ספק צו עס קומט איר צו נישט, קען אמאל זיין עס קומט איר נישט ווייל זי האט מזנה געווען ביי דער סתירה, ואין ספק מוציא מידי ודאי, זי קען נישט מוציא זיין פון די יורשי הבעל וואס אין זייער רשות איז דאך ודאי די נכסים, ועליה להביא ראיה שלא זינתה, און זי דארף ברענגען א באווייז שלא זינתה, אבער אויב ס'איז געווען נסתרה אז זי האט נישט קיין באווייז,